עס קומען אלץ נענטער און נענטער, אדער ווייטער און ווייטער, אזוי ווי מען ציילט די ספירה גייט עס ארויף, מען ציילט נישט אראפ, די ספר החינוך רעדט וועגן דעם, מען האט לכאורה געדארפט ציילן אראפ לויט די טעם אז עס איז אלץ א הכנה פאר חג השבועות, האט מען דאך לכאורה געדארפט ציילן אראפ, אזוי ווי עס ציילט א מענטש, אזוי ווי דער רמב ם לייגט עס אראפ און די חינוך, און די זעלבע די מדרש וואס זיי ברענגען. א מענטש ציילט א צו א טאג צו א זאך וואס ער איז אים חשוב, איך ווייס א אינגל ציילט צו זיין בירטדעי היינט איז דרייסיג טעג צו די בירטדעי היינט איז זעקס טעג צו די בירטדעי, האט מען לכאורה געדארפט ציילן ספירה אויף די וועג אויב גאנצע ספירה איז אנצוקומען צו חג השבועות צו מתן תורה, רעדן סתם וועגן דעם, לויט וויאזוי אונז רעדן לויט וויאזוי אונז לערנען כסדר איז שוין די זעקסטע וואך. אזוי ווי דא זעקס וואכן פון ספירת העומר, פסח איז געווען פסח, וואס מען לערנט אין די ענין, זעט מען ווי ס'שטימט בפשטות, דאס הייסט בפשטות לפי די סוד, אפשר לפי די פשט איז דא נאך טעמים אין דעם, אבער ס'שטימט דאך ממש בפשטות, אז מען זאגט אז די, אונז קוקן א גאנצע צייט ווי די גאנצע תקופה, ס'הייבט זיך אן פון פסח, אונז רעדן פון די קרבן העומר, ס'איז אזוי ווי א מנחת סוטה, מנחת קנאות. און די המשך פון דעם וואס איז די גאנצע עבודה, מען קען עס רופן די עבודת הקציר, אזוי ווי מען רופט תלמידי חכמים רופט מען מחצדי חקלא, קוצרי הכרם רופט זיי די זוהר, איז דאך די עבודה פון די די גאנצע זיבן וואכן, נישט נאר די עבודה פון איין טאג, און פון די עבודה פון די היום יום אחד, היום שני ימים, היום שלושה ימים, בויט זיך א תורה בויט זיך א עפעס א זאך, ס'פלאנצט זיך, בויען איז א איין משל איין דימוי, מ'קען זאגן ס'פלאנצט זיך, ס'וואקסט, ס'שפראצט ארויס, ס'ווערט נולד די תורה, ס'ווערט נולד א נייע תורה, ס'ווערט נולד א מנחה חדשה לה'. אז דא זעען אונז סיי אין די פשוטע סדר הזמנים סיי אין די לימוד וואס אונז לערנען מ'הייבט אן צו לערנען זעהן דאך די ביוטיפול קאנעקשאנס די ביוטיפול פיקטשער איז דאך איינע פון די עיקר סיבות פארוואס אונז לערנען זוהר דאך קענט לערנען אפי' פשט ס'דא כסדר כסדר קומען מענטשן און פרעגען מיך אז כ'בין דאך אזא לאדזשיקעל מענטש כאילו לאמיר זאגן אזוי קוקן זיי אן. איך רעד אלץ אז מ'דארף פארשטיין בשכל פשוט, מ'דארף זיין קלאר אין זאכן נישט סתם זאגן אז ס'איז מיסטיש, ס'איז אזויווי א קאוד פאר איך ווייס וואס איך רעד. און זאגן פשט כסדר קומען צו מיר אידן און זאגן יצחק וואס וואס האסט מיט די זוהר און מיט די קבלה איז דאך דאך די היפך פון וואט יו סטענד פאר וואס זיי זעהן אז כאילו. אסאך תשובות אויף די קושיא מעין קורא לעשי. אבער אויב ס'איז דא איין זאך, איין עיקר זאך וואס אונז ווילן, פון דעם לייג איך אריין כח, פון דעם פרובירט מען צו לעבן, פרובירן צו עפענען די שערים פון ספר הזוהר, פון די מדרש פון די ספר הזוהר, פון די סוד פון די ספר הזוהר, וואס איז אויך א געוויסע סארט מדרש, א געוויסע סארט וועג. איז אז ס'איז זייער גוט צו האבן, אזוי ווי מ'זאגט, ס'איז זייער גוט צו האבן, צו רעדן וועגן, פיליזאפיש גערעדט רופט מען עס לדבר על, טאלקינג אבאוט, מ'קען רעדן וועגן תורה, מ'קען רעדן וועגן ספירת העומר, מ'קען רעדן וועגן פארוואס איז די טעם, וואס איז היסטאריש די טעם, וואס איז פיליזאפיש די טעם, וואס איז טעאלאגיש די טעם, וואס האט די רמב"ם געזאגט, וואס האט די רב ע צוריק געענטפערט, און אזוי ווייטער, ס'איז אלץ גערעדט אויף, גערעדט וועגן. ס'איז אוודאי דא אין דעם אסאך, אסאך א מצוה פון תלמוד תורה. מ'דארף אויך קענען האבן א אימעדזש, אונז לעבן דאך אין א וועלט פון פון אויגן, פון אויערן, פון פילן, פון זעהן, פון הערן, פון מצייר זיין, פון דמיונ'ען. מען דארף קענען האבן א ציור, מען דארף קענען, אונז ווילן דאך א א לעבעדיגע תורה, עץ חיים היא למחזיקים בה, אונז ווילן דאך ממש אז ס'זאל זיין לעבעדיג פאר אונז, אז ס'זאל זיין געלעבט. זאל זיין ווי מען זאגט פייכט, זאל זיין רטוב, געשמאק, ווארעם, הארציג, ווי מען זאגט אסאך מאל מענטשן זאגן הארציג, און הארציג און ווארעם מיינט נישט דווקא נישט פארשטאנען, דאס איז סתם א נישט נאר ס'מיינט נישט דווקא ס'איז אפילו להיפך הדברים, ווי מער מען פארשטייט, אבער מען דארף דאך פארשטיין נישט נאר פארשטיין וועגן, נישט נאר פארשטיין רעדן אזוי מרחוק, רעדן אזוי פון דערווייטענס, מען זאגט מען רופט עס אבדזשעקטיוולי יא? פשט דו ווייסט ווי ווייטער דו ביסט, אוודאי איינער איז נוגע בדבר, איז דאך געווענליך רופט מען דעם א חוסר הבנה, דו קענסט נישט ריכטיג דן זיין, קענסט נישט ריכטיג מעיין זיין, קענסט דיך נישט ריכטיג שוקל זיין א זאך ווען דו ביסט קרוב צו דעם, דו ביסט בפרט אדם קרוב אצל עצמו. און פאר דעם קומט אז עס קומט ארויס א גרויסע קשיא. אויב אזוי, ווי נענטער א מענטש איז צו דער תורה, ווי נענטער א מענטש איז צו גאט, ווי נענטער א מענטש איז צו אידישקייט, איז אלץ ווייניגער פארשטייט ער עס, אזוי אזוי קומט דאך אויס די קשיא, אלץ ווייניגער האט ער א אבדזשעקטיוו בליק, יא, מען זאגט, ווילסט פארשטיין גאט, ווייסטו וואס, עס קען זיין אז ס'איז דא א מקום, יא, מען רעדט אפשר אזוי ווי אונז האבן גערעדט אפאר וואכן צוריק, ס'איז דא אזווי א ירידה על הר א, א ירידה על הסטרא אחרא, עס זאל, אזוי ווי די גמרא זאגט, די מדרש זאגט, זאל בלעם מעיד זיין אויף די אידן אז זיי זענען גוט, פארשטייסט אז משה איז מעיד, א גרויסע חכמה. זאל בלעם זאגן מה טובו אהליך יעקב דאס איז מער אבזשעקטיוו, ס'איז מער עדות מרחוק, ס'קומט א גוי און ער זאגט, אבער למעשה, לאמיר זיך זאגן זיין די אמת, למעשה קען דען עפעס זיין אז בלעם פארשטייט בעסער וועגן אידישקייט ווי א גוי, ס'קען דאך נישט זיין. מוז מען טאקע פארשטיין, דאס איז א קלארע זאך, מ'מוז פארשטיין אלעס אין דער וועלט, אז ס'איז טאקע אמת אז ס'איז דא מעלות אין זיין אבזשעקטיוו און ס'איז דא זאכן וואס אמאל א מענטש איז משוחד און איז נוגע בדבר, און ס'איז טאקע דא אזעלכע מענטשן, מ'דארף דאך זיין קלאר, ס'איז דא, שטייט אין די משנה הוי מתחמם כנגד אורן של חכמים, און ס'שטייט אין אסאך ספרים, די רעדן די ענין, ס'קען זיין מפורש אין די לשון המדרשים, קען נישט פארברענט ווערן, נשיכתן נשיכת עקרב ווען מען קומט צו צום תורה איז א אש הגדולה מען לערנט די גאנצע פרשה פון מתן תורה די תלמידי חכמים כל גופן אש ווען מען גייט צו נאנט ווערט מען פארברענט און א חלק פון ווערן פארברענט איז דאס וואס מען קען זיך נישט אפילו אנווארעמען ווען דו ווילסט דיך אנווארעמען הוי מתחמם כנגד אורן של חכמים ווילסט דיך אנווארעמען פון די אורן של חכמים ווילסט דיך אנווארעמען פון די אור התורה ווילסט דיך אנווארעמען פון די אש וואס קומט מן השמים אין מעמד הר סיני הר סיני עשן כולו מפני אשר ירד עליו השם באש ווילסט דיך מתחמם זיין קעגן דעם, דארף מען שטיין אביסל ווייט ס'דא די שלושת ימי הגבלה, וואס עס מיינט שלושת ימי הגבלה איז אז מען דארף, מען דארף, דאס מיינט נישט מען דארף זיין ווייט, ס'מיינט נישט מען דארף זיין קאלט, מען זאל דאך נישט זיין קאלט, מען וויל זיך אנווארעמען, אויב איינער גייט אזוי ווייט, ער וויל ווערן קאלט, איז דאך נישט פון דעם רעדט מען, אבער מען וויל אז די אש הגדולה, פן תאכלנו האש הגדולה הזאת, זאל נישט פארברענען א מענטש, ער זאל נישט, ער זאל נישט בכלל וויסן וואס טוט זיך מיט זיך, ער זאל דאך טאקע מאכן טעותים, און די טעותים איז דאך נישט נאר ווען מ'רעדט פון מאכן טעותים, מיינט מען דאך נישט מאכן טעותים אז מ'וועט נישט וויסן, און מ'וועט מיינען מ'איז צו גוט, יא, מיינען אז די תורה איז צו גוט, און דערווייל איז דא קשיות אויף די תורה, נישט באזארגט וועגן דעם, מען זארגט וועגן דעם מ'וועט נישט פארשטיין די תורה, מ'וועט נישט האבן קיין קלארקייט, מ'וועט נישט, בקיצור מ'וועט ווערן פארברענט און נישט אנגעווארעמט. איז אוודאי איז דא אזא סארט וויין פון דערווייטער, אבער מצד שני דארף מען דאך געדענקען, אונז ווילן דאך זיין קלאר, אונז ווילן דאך זיך אנווארעמען פון די תורה, אונז ווילן נישט זיין קאלט, אונז ווילן נישט זיין נאר אזוי ווי ס'שטייט אין די ראשונים אז א נוסח שכל איז קאלט, יא די מח איז קאלט אזוי האבן זיי אנגעקוקט זייער סייענס, שכל איז א קאלטע זאך, ס'איז ס'איז די הארץ איז א ווארעמע זאך, שכל איז א קאלטע זאך, ווילסט עפעס זיין קאלט ווילסט זיין א אייז, עפעס א קרח הנורא אזא פון פון יחזקאל דארט, ס'זאל זיין אזא אייז קאלטע זאך, דאס דאס וועט זיין די תכלית ההשגה, מ'וועט זיין ממש קאלט, קען דאך נישט זיין אזא זאך, אדרבה וועט מען זיין תכלית הרחוק, יא. קרח איז אותיות רחוק קרח הנורא תכלית הרחוק אז ס'וועט זיין דאס דארט וועט זיין תכלית קבלת התורה ס'איז נישט ס'איז נישט ריכטיג איין תירוץ איין וועג וויאזוי מ'קען זיך ארויסזעהן פון די פראבלעם איז א פשוטע זאך צו זאגן אז ס'טאקע דא א ענין פון הבנה וואס איז אזוי ווי מרחוק חכמה איז עצות מרחוק ס'איז אבער דא א זאך וואס הייסט א ציור און איך וויל עס זאגן זייער קלאר טראכט למשל למשל אז איך, אונז לעבן היינט אין א ווירטואלע וועלט, זייער אסאך יא, אלעס ווייסט מען, יעדע נייעס, יעדע, בכלל יעדע זאך וואס איז דא אויף די וועלט, אמאל איז געווען אזא זאך כדי צו ווילן זעהן, איך ווייס, האסט געהערט ס'איז דא א גרויסע בריק אין סאן פראנציסקא, דא א מפורסמ'דיגע בריק, די גאלדען געיט בריק, ברידזש, און ס'איז עפעס א הייסט עפעס א עפעס א זאך כ'ווייס נישט אדער יא אדער ניין מ'דארף גיין דארט כ'בין נישט געווען און איינער וויל זעהן האט ער געדארפט אריבער פארן דארט ס'איז גענומען אפאר וואכן איז ער אריבער געפארן אין סאן פראנסיסקא און געזעהן די די שיינע רויטע בריק דארט געכאפט התפעלות וואס א מה רבו מעשיך בני אדם יא ס'איז אויך פון א פון השם אבער וויאזוי מענטשן קענען מאכן אזא סארט אזא סארט בריק מ'רעדט פון די סעווען וואנדערס אוו די ווארלד מיין זאכן וואס מענטשן האבן געמאכט און נישט נאר מענטשן די ים די וואסער און אזוי ווייטער היינט אינטערעסאנטע זאך, און מ'דארף מעיין זיין וואס גייט דא פאר, היינט יעדע איינער מ'קען אפילו מאכן אויף זום א פעיק בעקראונד, דארט ליגט די זעלבע רויטע בריק, נאר דו גייסט דארט, דו גייסט באזוכן, ס'הייסט לכאורה, אזוי וואלט, ישאל השואל דא א קשיא, וואס האט מען מחדש געווען פון דעם, מ'ווייסט שוין אלעס, נישט נאר דעם קענסט אפילו גוגלען און זען פונקטליך וויפיל שרויפן ס'דא אויפן בריק, קענסט זען פונקטליך וויפיל שטריק ס'דא און וואסארא קאלער פעינט און וועדע קאמפעני די פעינט איז געקומען אז ס'מאכט עס רויט, און ווי לאנג ס'נעמט צו פעינטן און אלע פרטים יעדע זאך וואס יעדע אינפארמעישן יעדע נקודה פון אמת יעדע נקודה פון שכל לכאורה וואס מ'קען וויסן וועגן די בריק מ'דארף נישט פארן דארט און ס'קען זיין אז פארן דארט מאכט נאר ערגער איך מיין אזוי ווי מ'זאגט אז גייען צו נאנט קען מען דאך נישט זעהן מ'דארף שטיין אביסל פון דערווייטענס צו קענען זעהן איז וואס וואס האט מען פון דעם און למעשה יעדע איינער וואס האט אמאל געספענט איך זאג נאר א דוגמא אזא סארט זאך. ווייסט אז ס'קען זיין אז ס'איז נישט קיין קיין סאך אינפארמעישן, ס'דא אבער א ציור, א ציור קען מען רופן אזוי ווי א ציור שבלב, אבער ס'מיינט עפעס במח, לאו דווקא בלב, די הארץ איז דאך א פאמפ פון בלוט, ס'דא אזא ציור, די גרויסקייט ווי גרויס די ברידזש איז אדער ווי שיין ס'איז, יא כ'קען עס זיך פארשטעלן זייער גוט פון א פיקטשער, פון א מואווי, פון א ווידיאו, און פון א ספר וואס פארציילט עס, אלס פיין און וואויל. אבער ס'איז בכלל נישט די זעלבע אימעדזש, ס'איז בכלל נישט די זעלבע פיקטשער, ס'איז בכלל נישט די זעלבע ריאליטי פון דער וואס פארט אריבער און ער זעט עס טאקע. זעלבע זאך אז מ'זאגט למשל די וועלט איז זייער גרויס, יא, ס'דא זייער גרויס, שמים לרום וארץ לעומק, ולב מלכים אין חקר, ס'איז זייער א גרויסע וועלט, יא. און אויך אויב מען קען עס מעסטן, ס'פיט אלעס אריין אין מיין סקרין, ס'איז אויף די היי דעפינישן סקרין, פיט עס פול אריין די גאנצע וועלט, א גלאוב קענסט זען, ס'איז דאך פשוט פאר יעדע איינער, אזוי מיט מען פארט טאקע, אויב יעדע איינער ווי ער איז געפארן און ווי ער איז געווען קען זיך דערמאנען, ער ווייסט אז ס'איז אזוי, ביסט טאקע געפארן למשל אז איינער זאגט ווייסט די די די פעלד איז ריזיג גרויס, ס'איז זעקס הונדרעט קילאמעטער לאנג, שוין דו הערסט יא. וואס וועט זיין אז נעמען א מאטאר סייקל און עס אריבער פארן און זעקס הונדרעט קילאמעטער נעמט אפאר שעה צו פארן עס פארן און ס'איז פעלד און ס'איז פעלדער און ס'איז פעלדער און ס'איז די וואלד און ס'איז די קלאודס און די הימל מיטאמאל יעצט ווייסטו וואס ס'מיינט ווען מ'זאגט זייער לאנג זייער גרויס א ריזיגע שטח ס'איז טאקע די זעלבע זאך די שכל די אינפארמעישן איז אפשר די זעלבע אינפארמעישן אבער די ציור איז בכלל נישט קיין איין זעלבע ציור און פארקערט נאכדעם וואס דו האסט די ציור ביסט געווען דארט וואו ס'איז געווען ריזיג דעמאלטס ווען דו פארציילסט פאר איינעם ווייסטו פון וואס מען רעדט דאס איז א זכר ס'איז לאותו ציור לאותו דבר זעלבע זאך אונז האבן א זייער ענליכע פראבלעם מיט די תורה בפרט בזמן הזה ס'איז זייער ווייט פון אונז מען קען מקרב זיין על השכל מען קען מקרב זיין על השכל אפילו אין א געוויסע וועג בעסער פון דעם וואס איז געשטאנען נאנט מען קען פארשטיין יעדע פסוק און רש"י, יעדע אות, יעדע נקודת דיו, יעדע טיפת דיו ווי מ'זאגט זיך שבעה נקיים, מ'קען חוקר זיין פון היסטאריש און מ'קען וויסן די שכל און מ'קען וויסן די לומדות, און מ'קען אלץ וויסן פונקטליך, און מ'לעבט נישט פון דעם, ס'איז אזוי ווי איינער וואס איך פארצייל דיך, און אזוי ווי איך זאג ס'קען טאקע זיין ס'דא פרטים וואס מ'פארציילט מ'פארשטייט אפשר בעסער וועגן דעם. אבער ס'איז נישט ס'איז לעבעדיג, נישט לעבעדיג, ס'איז נישט עכט, ס'איז ס'איז טו די נישט טרי די, ס'איז אזוי ווי א, מיר האבן גערעדט אמאל, ס'איז אזוי ווי א שי"ן ד' וואס האט נישט קיין שעדאו, האט נישט קיין, און נישט האט נישט קיין דריטע דיימענשאן, אין אנדערע ווערטער, באמת אז מען טראכט אריין עס פעלט יא אינפארמעישאן, ס'איז נישט פשט אז עס פעלט נישט קיין אינפארמעישאן, ווייל דאס ווען יעדע מאל וואס איך זאג דיך א מעשה עס ווערט דאך א קאמפרעשאן, איך לייג אריין למשל איך מאך א פיקטשער פון א זאך אויף א שטיקל פעיפער, איז דאך נישט מעגליך אז די, מ'הייסט, איז דאך א דריי דיימענשאנעל זאך, הויעכקייט, טיפקייט און לאנגקייט. עס קען דאך נישט זיין אז אויף צוויי זייטן, יא, מען קען דיך איינרעדן, מאכט אזווי א אפטיקל אילוזשן, איך רעד דיך איין אז ס'זעהט אויס, מען מאכט, ס'איז דא פארשידענע וועגן וויאזוי מען זעהט אויס, איך רעד דיך איין, אבער ס'איז דאך נישט די אמת, ס'קען דאך נישט זיין, ס'פעלט אמת'דיגע אינפארמעישן, קענסט דאך נישט ארומדרייען אנדערע ווערטער, למשל, מען רעדט למשל וועגן די לוחות, יא, ס'איז געווען פון ביידע זייטן, ס'איז באמת א זייער טיפע זאך דא, חרות על הלוחות, חירות על הלוחות, וואס איז די חירות על הלוחות? חירות על הלוחות מיינט. דאס איז א חירות, דאס איז א עולם החירות ווען מען באקומט א תורה וואס איז אזוי, וואס איז נישט א שטיקל פעיפער, כ'וויל דאס פארשטיין, כ'וויל דאס ארויס האבן, גרויסע חילוק פון א שטיקל פעיפער, און אונזער כל התורה כולה איז למעשה א שטיקל פעיפער, אזוי ווי איך נעם א שטיקל פעיפער, איך מאך אויף דעם א פיקטשער פון א גרויס שיינע הויז, יא, אויף מיין גלייכע פעיפער, פעיפער, אנדערע ווערטער א פעיפער האט נאר צוויי דימענשאנס, ס'קען נאר גיין. אויף די צוויי וועגן, און איך מאך כאילו א דריטע, קענסט דיך פארשטעלן יעצט וואס איז די גרויסע הגבלה, א גרויסע הגבלה וואס איז דא אין דעם, שלש עשרה מיני הגבלה, א גרויסע הגבלה וואס איז דא אין דעם, אז איך קען עס נישט ארום דרייען, אז איך דריי אריבער די פעיפער, יא, זעה איך נישט די אנדערע זייט פון יענע הויז, יא, עס קען זיין אז ס'דא היינט עפעס טיפע חכמות פון ווירטשועל ריעליטי, אפשר קען מען מאכן, ביזדערווייל איז, און דאס איז אויך זיכער אז מ'קען נישט ארויסגיין פון די ווירטשועל ריאליטי און זען פון די צווייטע זייט עס העלפט עס נישט קען זיין ס'קען מאכן א מער משכנע'דיגע אילוזשען מ'קען דיך בעסער איינרעדן אז דו זעסט אויף די זאך מ'קען עס נישט אויסדרייען אז דו דרייסט עס אויס זעסטו די אנדערע פעיפער אין אנדערע ווערטער דו ביסט סטאק דו ביסט שבוי דו ביסט משועבד צו די וויו מ'רופט עס ממש אזוי אין ארט אין די פוינט אוו וויו פון די מחבר פון די ארטיסט פון דער וואס האט מצייר געווען די ציור יא די קאר טאקע קען זיין ס'איז א גוטע ארטיסט קען די הענט האט ממש געשריבן יעדע יעדע שרויף יעדע בים יעדע זאך דארט אריינגעלייגט דו קענסט פארשטיין פון דעם אבער עס פעלט דיך א מורא'דיגע זאך קענסט נישט אריינגיין אין דעם קענסט נישט מיט דיין אייגענע כח קענסט נישט עקספלארן די בנין איך געב דיך א שיינע פיקטשער אפילו א ווידיאו איז דאך אזוי יא דארפסט דיך משעבד זיין צו די דער וואס דרייט ארום די ווידיאו דארט מען דארף מיטגיין מיט אים וואס אויב איך וויל זען איין מינוט בשעת דו האסט געקוקט אויף די ווידיאו פון די זייט וואס איז געשען אויף די צווייטע זייט קענסט עס נישט זען און ס'איז א הגבלה מהותית אין די סארט ווידיאו, אין די סארט ציור וואס דו האסט, נישט דא קיין וועג ארויס פון דעם, אפילו מ'מאכט טרי סיקסטי טרי סיקסטי ווידיאו איז נאר א גרויסע ווידיאו וואס ווייזט דיך די גאנצע זאך, אבער דו קענסט נישט אין די זעלבע צייט, א מענטש אויך האט אזעלכע הגבלות יא, איך קען נישט זען בעק פון מיין אויגן א גאנצע צייט, אבער איך קען האבן די פילינג, איך קען וויסן, איך קען וויסן וואס איז ביהיינד מיך אין די זעלבע צייט, איך קען קוקן צו צוויי זייטן אין איין רגע אהין און צוריק, אין אנדערע ווערטער, איך האב אסאך אמת'דיג א דריטע דיימענשאן, איך קען און איך האב חירות, איך קען אליינס מחליט זיין וועלכע וועג צו גיין. און זייער ככל החזיון הזה, זייער ענליך צו דעם איז געשען צו אונז מיט די תורה. מען דארף פארשטיין אז די תורה און כל חלקי התורה, סיי סיי ס'זאל זיין הלכה, סיי ס'זאל זיין קבלה, סיי ס'זאל זיין מחשבה, סיי ס'זאל זיין פילאזאפיע, סיי ס'זאל זיין היסטאריע, ס'פעלט אונז א ריזיגע חירות אין די תורה, אונז זענען מורא'דיג משועבד צו די פיקטשער, צו די זייט וואס דער וואס האט אונז איבערגעגעבן, אונז ברוך השם מ'האט געמאכט עת לעשות לה' הפרו תורתך אז נישט וואלט גארנישט געווען, אבער אונז זענען סטאק אין די אין איין זייט פון א פעיפער, אין א טו דיימענשאנעל רעפרעזענטעישאן פון א זאך וואס האט אמת'דיג דריי דיימענשאנס און אפשר פיר דיימענשאנס אויב מ'לייגט צו צייט און אפשר א פיפטע דיימענשאן אויב מ'לייגט צו שכל און אזוי ווייטער. און דאס דאס מאכט אז די תורה ווי ווי ווייטער מען איז און ווי ס'פעלט אונז אונז האבן דאך נישט אזא גוטע פיקטשער ווי א גוטע פיקטשער מען האט איז דאך פעלט דאך אסאך פרטים ס'פעלט אסאך עצות וואס מען דארף וויאזוי עס צו עפלייען און וויאזוי עס צו נוצן בפועל איז ווערט עס א א זייער סטאק תורה און א זייער טויטע תורה א זייער ווייטע תורה לגבי דעם. די עצה, די זאך וואס איך, אונז לערנען די עיקר, די עיקר זאך וואס אונז זוכן אין די זוהר, וואס א גוטע הגדרה אפשר, איז צו מאכן די תורה א לעבעדיגע פיקטשער, נישט נאר א לעבעדיגע פיקטשער נאר א לעבעדיגע וועלט, יא, פיקטשער איז דאך נאכאלץ טו דיימענשאן, א לעבעדיגע וועלט, אנשטאטס מען זאל רעדן פון שבועות אז ס'איז אנדערע ווערטער, וואס מיין איך, למשל אונז גייען רעדן שבועות איז יום הביכורים, בהקריבכם מנחה חדשה לה' בשבועותיכם, יא? איז דאס איז ווערטער ס'איז דא א ענין פון ביכורים אונז זענען נישט מקריב ביכורים קיינער פון אונז האט קיינמאל געמאכט ביכורים אונז ווייסן נישט וואס ס'איז אונז ווייסן פון א געוויסע וויו פוינט פון די פסוק וואס האט אראפגעשריבן ביכורים פון די משנה אין מסכת ביכורים וואס האט אראפגעשריבן ביכורים קענען אונז נאכגיין אונז קענען זיך אריין אנטון די גלעזער די וויו פוינט די וויו פערספעקטיוו פון די משנה קענען אונז פרובירן אריינצוגיין און פארשטיין וואס די משנה האט געמיינט וועלכע חלק פון די מציאות פון ביכורים יא סיי די פיזישע מציאות סיי די פנימיות'דיגע מציאות האט די משנה אנגעטעיפט אויף זיין ווידעא, און איך קען אריין גיין אין דעם, איך קען פארשטיין די הלכה, איך קען פארשטיין די לומדות, איך קען פארשטיין די אגדה און אזוי ווייטער. וואס איז אבער, וואס איז אבער מיט די מקורים אליינס? וואס איז אבער מיט די מציאות, די זאך פון עצרת תהיה לכם, די זאך פון ובשבועותיכם בהקריבכם מנחה חדשה לה', ס'איז דאך נישט קיין פסוק, די פסוק איז דאך ווייזט דאך אויף א מציאות. מיט אנדערע ווערטער, די פסוק דארף ווערן אזוי ווי א לוחות, ווען מ'קוקט אויף די צווייטע זייט. הלוחות, חרות על הלוחות, ווען מען קוקט אויף די צווייטע זייט לוחות זעט מען די זעלבע זאך, ס'הייסט ס'איז נישט טו דיימענשאנעל טעקסט אויף פעיפער, ס'איז טרי דיימענשאנעל, די לוחות איז א לעבעדיגע זאך, די תורה איז א לעבעדיגע זאך, דאס הייסט חרות על הלוחות ווען ס'ווערט עס חירות על הלוחות. און די זוהר וואס איז א גרויסע חלק פון וואס די זוהר טוט און פון דעם מענטשן זאגן וואס ס'זעט אויס, און מ'וויל זאגן זייער קליין אין דעם, אסאך מאל מען זאגט דרושים רחוקים, ס'איז א מאדנע אזוי, מאכט א קאנעקשאן, מנחת קנאות, מנחה חדשה, מנחת עומר, קמח שעורים, קמח חיטים, קומט דאך אויס א גימטריא מען קוקט עס אן. יא, בסדר איז דאך קאנעקטעד הודו מיט כוש, און ס'איז אמת, אוודאי, מצד די דיימענשאן, מצד די פערספעקטיוו וואס די פסוקים געבן אונז, אז מ'קוקט נאר אויף די גלאטע פאפיר, אויף די צוויי דיימענשאנעל פאפיר, איז דאס איז לכאורה ריכטיג, און דאס וויל דיך, פון די די פערספעקטיוו געבט דיך אריבער די פערספעקטיוו, און די פערספעקטיוו געבט דיך אריבער יענע פערספעקטיוו, אבער ווען דו טראכסט פון די אימעדזש, פון די מציאות, פון די לעבעדיגע וועלט וואס די תורה איז, ס'איז דאך די וועלט, ס'איז נישט עפעס א וועלט וואס איז אמאל געווען, וואס גייט אמאל זיין, ס'איז דאך די וועלט.

וואס פרעגסט מיך שייכות הימל? און ער זאגט מ'קען זאגן איין על פי קבלה, יא הימל איז בחינת תפארת און שבועות איז בחינת תפארת שטימט עס, אוודאי שטימט עס, אבער די עיקר וואס אונז ווילן פון די קבלה איז נישט די שטימען, צולייגן נאך א וועג ווי ס'זאל שטימען, יעצט ביז יעצט האסטו געמיינט אז הימל מיינט די הימל, יעצט ווייסטו אז הימל מיינט אויך די ספירת התפארת ואתה תשמע השמים, די גאנצע דרוש ס'איז דאך נישט נאר וואס אונז ווילן טון, וואס אונז ווילן איז צוריק ברענגען די הימל, צוריק ברענגען די לעבעדיגע פיקטשער, די טרי דיימענשאנעל פיקטשער, די פיקטשער וואס איז פרי, וואס איז דא אין דעם פרידאם, וואס מ'קען ארומשפאצירן, מ'קען אנשטאטס פון רעדן פון די בית המקדש, אנשטאטס פון רעדן פון די שבועות, אנשטאטס רעדן פון די שתי הלחם, מ'קען אריינשפאצירן, געב א בייס אריין די שתי הלחם. זע וואס ס'טוט, ס'האט א טעם, קען מען אנהייבן צו רעדן פון די טעם, ס'איז דאך די גאנצע וועלט, און די וועלט איז דאך טאקע איין וועלט און מ'קען שפאצירן, און אוודאי איז מקושר זה בזה, אוודאי איז עס, ס'איז דא זאכן וואס זענען ווייט, און ס'איז דא וואס זענען, ווען א מענטש טראכט אז ער איז א בן חורין, ער קען שפאצירן אין די תורה, קען מטייל זיין אין די פרדס, יא, אין די פרדס איז דא דארט אסאך עצים, עץ גן עדן, עץ החיים, עץ הדעת, קען ער נעמען וואס ער וויל, ווען א מענטש האט חירות, פארדעם איז זייער וויכטיג צו נישט זיין ווי מער, אין א געוויסע זין, איך וויל נישט מיינען זאל נישט נעמען ראנג, מענטשן וואס זאגן מען דארף נאר פארשטיין די פשט, מען דארף נאר וויסן וואס ס'איז, זענען מורא'דיג משועבד, דער מורא'דיג האט נישט קיין פרידאם דער מענטש, נעבעך, ער קען נישט אפילו זיין קריעטיוו, זאגסט זאגט אים א געוואלדיגע פשט זאגט ער יא אבער ס'שטייט נישט, איך קוק עס אן, און מ'קוקט עס אן די אימעדזש וועג פון טראכטן, קען זיין מ'וואלט געקענט זאגן דאס איז א דמיון וועג פון טראכטן אבער ס'איז נישט מדויק, דארף לערנען באריכות. קוקסט די אימעדזש פרעגסט אזוי ווי צו איך קוק עס אן אמאל איינער פרעגט א קשיא מאכסט א גזירה שווה מנחה מנחה שייך איז דאך צוויי אנדערע מנחות יא די דין איז ענליך קען קאנעקטשען אבער עס איז דאך צוויי מנחות זאג איך יא ווער ס'לאזט מיך נישט גיין שטעל דיך פאר אז די תורה איז א מעפ ס'איז נישט א מעפ ס'איז א וועלט יא נישט די מעפ ס'איז די וועלט יא פרעגסטו מיך למשל דא ביזט יעצט אין לעיקוואד און נעכטן ביזטו געגאנגען קיין קאליפארניע וואס שייך איז לעיקוואד צו קאליפארניע ס'איז דאך צו הודו מיט כוש ס'איז דאך איין זה בסוף העולם וזה בסוף העולם וויאזוי קען מען זיי שייך זאג איך יא. אבער איך האב א ערעפלעין, איך בין א בן חורין, איך קען שפאצירן, עס נעמט אפאר שעה, איך קען גיין מיט א קאר, עס נעמט אפאר טעג, איך קען גיין מיט א איך ווייס וואס, עס נעמט מיר אביסל לענגער, איך האב א וועג, איך האב די היכי תמצא, איך האב די יכולת, איך בין א בן חורין, איך בין דרור, יא, וקראתם דרור, שנת החמישים, די יום החמישים די שנת החירות, איך האב דרור, איך קען, אזוי ווי רשי זאגט, איך קען וואוינען וואו איך וויל, איך קען שפאצירן, איך קען אריבער שפאצירן פון לעיקוואוד ביז קאליפארניע, כ'קען, זאגסט אז ס'איז נישט, ס'איז זיכער צוויי אנדערע זאכן, יא יא ס'איז צוויי אנדערע זאכן, פאר ווער ס'איז משועבד, פאר ווער ס'איז א בן יושב הכלא, פאר ווער ס'זיצט אין תפיסה און ער קען זיך נישט ריקן, ווער ס'איז א עבד ער קען זיך נישט ריקן פון איין פלאץ צום צווייטן, די זעלבע זאך אין די תורה, ס'איז דא פרשה אין כתובים, ס'איז דא פרשת במדבר, ס'איז דא פרשת כי תצא, ס'איז דא פרשת אמור, און די אלע פרשות וואס אונז ווילן דא רעדן, ס'איז דא תהלים. און ווער עס איז א יושב כלא ס' איז א עבד ער קען זיך נישט ריקן פון איין פרשה וואס איז פשט? ווייל ווער עס איז א בן חורין אין די תורה ער קען און אוודאי עס מיינט נישט אז ער איז משוגע עס מיינט נישט אז ער ווייסט נישט וואס איז פשט ער ווייסט וואס איז פשט און ער וויל בכח חירותו בכח די דעת אז משה הוסיף יום אחד מדעתו יא ער האט טאקע צוגעלייגט און תוספות מוטשעט זיך איז דאך א דרש וויאזוי קען זיין אדער שטייט עס יא אדער שטייט עס נישט. ער האט געמאכט אז ס'זאל זיין אמת, דאס איז דאך די גאנצע זאך פון משה הוסיף יום אחד מדעתו, ער האט מיט זיין כח פון חירות האט ער קאנעקטעד די צוויי זאכן, האט ער שפאצירט פון די שטיקל און גענומען א שטיקל פון דא האט עס מקשר געווען מיט א שטיקל פון דארט, מען קען נישט פרעגן קיין קשיות אויף א מדרש אזוי ווי מען קען נישט פרעגן קיין קשיות אויף א קעכער וואס מאכט א סאלאט, פרעגסט אים וואס א שייכות ס'איז דאך האט די האט די האט די האט די קארטאפל מיט די מיט די פיקלס, ס'האט נישט קיין שייכות די קארטאפל מיט די פיקלס, פיקלס איז פיקלס און קארטאפל איז קארטאפל, אבער איך האב א וועג וויאזוי זיי צאמצולייגן מיט פעפער און מיט כ'ווייס וועלכע ספייסעס און ס'זאל אויסקומען גוט. און ס'איז דאך די אמונת המדרש די אמונת פון דרוש פון חירות פון דאס וואס אונז לערנען בעיקר און דעמאלטס הייבט מען אן צו זען אז ס'איז טאקע יום אחד ס'איז טאקע דא איין תורה ס'איז נישט דא אסאך תורות ס'איז נישט דא קיין תריג מצוות ס'איז דאך די זעלבע זאך איז דא א אימעזש תריג מצוות איז תריג איברים פון א מענטש יא און דען איז א מענטש זעקס הונדערט און דרײַצן אנדערע זאכן יא היינט איז דא דאקטוירים ווי יעדער איינער איז א ספעשעליסט אויף די לינקע פינקי פון די פון די פון די פיס שוין ס'איז אוודאי מ'גייט אריין אין פרטים אזוי. אבער ס'איז דאך איין מענטש, ס'איז דאך דער זעלבער מענטש, נישט קיין קשיא פארוואס יעצט רעדסטו פון א פינגער, יעצט רעדסטו פון האר, יעצט רעדסטו פון א קאפ, ס'איז דאך אלץ דער זעלבער מענטש, די תרי"ג מצוות זענען אלץ דער זעלבער מענטש, און א גרויסער חלק וואס אונז נעמען פון פון די זוהר, פון די מדרש וועג אין זעהן זאכן, און וואס קבלה, און מ'רעדט פון קבלה און קבלה. האט זיך אוודאי זיין טעאריע האט זיך אוודאי זיין חלק החכמה שבו, אבער אסאך מער איז די חכמה מעשית, קבלה מעשית יא, וואס הייסט עס איז קבלה מעשית א חכמה מעשית? ער וויל דיסקרייבן איך האב אסאך מאל געטראכט אז די בעסטע וועג צו מסביר זיין וואס איז דיך מסביר וואס איז דאס א יום טוב שבועות וואס איז דאס א ספירת העומר איך קען זאגן אלע מיני הסברים זענען נאך אלץ וועגן ס'פעלט זיי אין א געוויסע מאס ס'פעלט זיי א זאך וואס ס'איז ווען מ'טוט עס די עי' מהתבוסה קיין די עי' מ'טוט עס דאס איז אויב איך זאג דיך אז ספירת העומר איז די חסדים די מוחין די יחודים דאס איז דאך וואס ס'איז דאס איז דאך ס'איז אפשר א שפראך און מ'קען מעיין זיין וואס ס'מיינט פונקטליך די שפראך אבער ס'איז א שפראך וואס געבט פאר א מענטש ווער ס'לעבט אין אזא סארט שפראך ווער ס'האט א חיות אין דעם געבט אים א לעבעדיגע אימעדזש א לעבעדיגע ציור ער קען שפאצירן אין די תורה ער קען שפאצירן אין די אין די מועדים ער קען שפאצירן אין די מצוות ער קען שפאצירן אין די וועלט ס'ווערט נישט אלץ אזויווי א מעשה פון א מקום רחוק עפעס א טעקסט מ'דארף קוקן און פארציילן. עד כאן די הקדמה וואס איז וואס איז אליינס די עיקר עיקר ענין די עיקר דרוש לאמיר אביסל אויב אזוי זעהן וואס איז די וואס זעהט מען דא אונז האבן גערעדט א גאנצע צייט ווי די טעג זענען איין המשך און מ'האט געזאגט אז די בעסטע וועג ווי מ'קען זעהן די המשך איז אין די עבודה פון די עבודת האדמה די עבודת השדה עבודת הזורע והקוצר והחורש וואס דאס איז דאך איין סדר פון א גאנצע יאר די ווינטער זייט מען איין מ'איז חורש בשעת חרישה חודש חשוון בערך ווען ס'פאלט ס'קומט רעגן מ'איז מתפלל ס'זאל קומען רעגן שפעטער אין חודש אביב הייבט אן צו וואקסן קודם הייבט אן צו וואקסן די שעורים דאס איז די ערשטע זאך אויף דעם ברענגט מען א מנחה חדשה א סארי א קרבן עומר צוביסלעך וואקסן נאך שעורים, מען שניידט עס אפ איך מיין קציר שעורים, שפעטער הייבט אן צו וואקסן חיטים, פון דעם ברענגט מען די קרבן מנחה חדשה, און דעמאלטס שפעטער, נאך אביסל שפעטער איז דא די פירות האילן, זייער אינטערעסאנט, מען זאגט, די משנה זאגט אין ראש השנה בעצרת על פירות האילן בארבעה פרקים העולם נידון בעצרת על פירות האילן, ס'איז דאך ממש די סדר השנה, חוץ פון ראש השנה וואס איז א עקסטערע עקסטערע ענין. די דריי זמנים, און די גמרא זאגט דארט אין די ברייתא, מען ברענגט עומר בפסח שיתברך לכם תבואה שבשדה, און מען ברענגט שתי הלחם שבועות שיתברכו לכם פירות האילן, לכאורה איז עס אביסל שווער, ווייל די שתי הלחם ברענגט מען פון חיטים, און חיטים איז נישט קיין פירות אילן, פירות אילן מיינט דאך טרויבן און זיתים און אזוי ווייטער וואס זיי וואקסן טאקע אביסל שפעטער אין די זומער. נאך שבועות, אפשר הייבט זיך שוין אן אביסל שבועות אבער דאס ברענגט מען נישט, ביכורים מילא ביכורים ברענגט מען טאקע פון פירות האילן אויך, אבער וואס האט עס מיט די מנחת די שתי הלחם? דארף מען פארשטיין אז די שתי הלחם, און ס'איז דא אין דעם אריכות וועגן די ענין פון חטא אדם הראשון, מיר זאגן די חטא עץ הדעת איז געווען א חיטה, אזוי זאגט די גמרא, דאס איז מפרש פון די גמרא, ממילא בעצם די חיט חיטים זענען אזוי ווי א עץ, וואלט געדארפט זיין אפשר פאר די חטא אדם הראשון איז געווען ממש א בוים און שפעטער איז געפאלן, איך ווייס נישט, גיי נישט אריין אין ווי אזוי מ'זאל עס פארשטיין, אבער ס'הייסט, ס'הייסט אזוי, ווען מ'ברענגט חיטים הייסט שוין אז ס'איז א בוים, און מ'קען עס פארשטיין אויך אין לשון בני אדם, פון חיטים מאכט ברענגט מען דאך נישט די חילוק, דאך א גרויסע חילוק, מנחת העומר ברענגט מען דאך קמח גרי קלי וכרמל, מ'ברענגט דאך גרש, מאכט פון דעם עפעס א זאך, מאכט נישט קיין לחם. פון די חיטים מאכט מען ברויט. אין אנדערע ווערטער, חיטים, און וועגן דעם לעתיד לבוא שטייט ס'וועט וואקסן חיט ברויט אויפן ביימער, דאס הייסט צו צוריק גיין צו די מדריגה פון פירות אילן, ווייל דאס איז די עצם'דיגע מדריגה, די עצם'דיגע זאך פון פון די חיטים פון שבועות וואס ס'איז אזוי ווי א פתיחה פאר די גאנצע פירות האילן, איז אז ס'וואקסט שוין א בוים, ער איז נישט סטאק אויף דער ערד. אין אנדערע ווערטער איז דא צוויי סארט, ס'דא צוויי סארט זאכן אויף די וועלט, אזוי ווי מען זאגט דא בורא פרי האדמה און בורא פרי העץ, און בורא פרי העץ האט אין זיך נאך בורא פרי הגפן, ניין אוודאי האט אדמה זייער גרויסע שייכות, יעדע עץ איז דאך אויך האדמה, אזוי ווי די דין איז מ'מאכט האדמה אויף א עץ איז מען יוצא עס קומט דאך פון די ערד, אבער א עץ איז די מרמז א עץ ווי זאגסטו די אימעדזש די פיקטשער פון א עץ פון א בוים איז אז ער ליגט שוין נישט אויף דער ערד קענסט זאגן אזוי ווי א מענטש קענסט זאגן א לעבעדיגע מענטש איז אזוי ווי א עץ האדם עץ השדה איז טאקע נישט די טייטש אבער א מענטש איז שוין א עץ ער שטייט בקומה זקופה דאס איז א עץ די זאך פרי האדמה איז ער נישט בקומה זקופה עס איז נאך סטאק אויף דער ערד אין אנדערע ווערטער למשל אז מען מאכט חרישה, מען גייט מען ארבעט אין עבודת האדמה, איש האדמה, דאס איז אלס מען איז נאך אין די ערד, מען איז נאך, אזוי האט אזוי האט דאך אדם הראשון געזאגט אני וחמורי נאכל באבוס אחד, מען דארף ארבעטן עבודת האדמה, דאס איז דיקא די זאכן פון די ערד, און די אמת די אמת איז דאך אזוי אז די פירות די זאכן וואס וואקסן אויף ביימער איז דא ווייניגער ארבעט, מען דארף נישט חורש זיין יעדע יאר עס זאל וואקסן, ס'איז דאך אזוי ווי א דבר שגזעו מחליף, יא. ווען מען פלאנצט איין איינמאל א בוים עס קען ארויסקומען פון דעם פירות אויף אסאך צייט, א בוים איז שוין מרמז, מען קען עס רופן אזוי ווי א געוויסע תיקון, אויב מען וויל אנקוקן די זיין סטאק אין עבודת האדמה ווי א געוויסע חורבן א געוויסע פגם פון חטא אדם הראשון, ווען מען טראכט פון פסח און מען קאנעקט עס אזוי ווי מען איז נאך אין מצרים, מען איז נאך אין דער ערד, אין די אדמה. א בוים, מען קוקט, מען האט א בוים, א בוים באמת נעמט מער ווי א יאר געווענליך צו וואקסן, ס'דא די ענין פון ערלה, אבער א בוים דאס איז שוין א זאך וואס איז שוין, מען איז שוין נישט אויף דער ערד, מען שטייט שוין, עס שטייט שוין פאר, עס גיבט ארויס פירות, און ס'דא, ביימער זענען, זיי האבן אסאך ווייניגער ארבעט באמת, מען דארף סך הכל אזוי ווי מען זאגט איש תחת גפנו ואיש תחת כרמו, ס'איז דא ארבעט וואס מען דארף טון, אבער ס'איז נישט די זעלבע סארט בעק ברעיקינג לעיבאר וואס מען דארף טון פאר עבודת האדמה. און באמת די רגע וואס מען מאכט פון א פון א זאך וואס וואקסט אויף דער ערד מאכט פון דעם לחם, איז אויך ס'איז דאס איז דא עבודה סידורא דפת, דאס איז דאך מצד דאס איז אלס די סדר וויאזוי מען קומט אן פון די אדמה צו צו המוציא לחם מן הארץ, די גאנצע אנדערע מדריגה און לחם עסט מען אזוי ווי א בן חורין, מען עסט שוין נישט אזוי ווי מצה קען מען זאגן איז נענטער נאך צו די ערד. און אזוי רופט ער עס בפירוש, אונז האבן געלערנט אביסל באריכות די ענין פון חמץ און מצה, חמץ און מצה אנטשולדיגטס און בכלל זה קמח שעורים פון די עומר קען מען רופן לחם מן האדמה, לחם מן הארץ, און מ'זאגט המוציא לחם מן הארץ, אבער ס'איז דא באמת נאך א מדריגה וואס הייסט מן, מן הייסט לחם מן השמים, און נישט נאר מן הייסט לחם מן השמים נאר באמת אלע לחם זענען שוין מער מן השמים ווי שעורים. אפשר איז נישט מן השמים אבער ס'רירט שוין אן די הימל, ס'איז אזוי ווי א בוים, מען קען זאגן א בוים גייט פון דער ערד גייט ארויף צו, ער קוקט ארויף צום הימל, ער וואקסט ארויף, ער האט שוין א קומה זקופה. און די צייט, אין אנדערע ווערטער די צייט, מען קען זאגן די מעבר פון פסח ביז שבועות איז אזוי ווי די מעבר פון די אדמה ביז הארץ, אזוי ווי די מעבר פון לחם מן הארץ ביז לחם מן השמים, און די זמן, די זמן פון ביכורים, די זמן פון שבועות, פון עצרת, ס'געט ארויס אין זיך, ס'האט אין זיך די חיות, די שכל, די די לעבעדיגקייט, די שמחה, וואס איז אזוי ווי די חילוק פון זיין אין דער ערד, פון עפר אתה ואל עפר תשוב, ביז זיין מיט מיט א בוים, ביז זיין א עץ. אויף דעם זאגט דער זוהר, מיינט ר' שמעון ווען ער האט געטראכט אנגעהויבן צו טראכטן פון די ענין פון שבועות האט ער גלייך אנגעהויבן מיט די פסוק, ס'איז א פסוק וואס שטייט מער ווי איין מאל אין תנך, ענליך כמעט, אפשר א חילוק פון א אות, יעדער איינער קען עס פון די מזמורים פון קבלת שבת, פון צדיק ח' אין תהלים, ס'שטייט אין דברי הימים, וואס מען קען אויכעט פון הודו וואס מען זאגט אינדערפרי, שטייט אז ירננו עצי היער לפני ה' כי בא לשפוט את הארץ, איינמאל שטייט אז ירננו כל עצי היער, שטייט עצי יער, עפעס א חילוק. אנדערע ווערטער די ביימער די ביימער טאנצן מיט די מיט די זרעים זענען דאך ביידע מתאר ווי אזוי די געוואלדיגע שמחה די שלימות די לעבעדיגקייט פון א זמן וואס די וועלט איז ווערט בעסער יא ס'דא ס'דא די וועלט פון מצרים ס'דא די וועלט פון גלות ס'דא די וועלט פון אדמה ס'דא א וועלט וואס ווערט בעסער ווען ס'ווערט בעסער הייבן אן די די די ביימער הייבן אן צו טאנצן ס'שטייט אויך אין ישעיה וואס די עולם קען וכל עצי השדה ימחאו כף. יא ס'איז אלץ דמיון יא ס'איז אלץ עס מיינט נישט איינע פון די ערשטע זאכן וואס רב סעדי' גאון האט געזאגט ער האט געזאגט אז מען דארף פארשטיין אז ס'דא אין תורה זאכן וואס זענען נישט ליטערלי דא מיט די פסוקים עצי השדה ימחאו כף מיינט אוודאי נישט אז די ביימער האבן הענט און זיי קלאטשן אבער ס'איז יא זייער וויכטיג צו האבן אזא סארט ציור פון די תורה און פארקערט מען קען זאגן אז דאס איז אליינס א געוויסע עצי השדה א געוויסע עץ החיים. אז מען קען זען אז די ביימער טאנצן, אז די ביימער אנדערע ווערטער זיי טאנצן, זיי מאכן, ווער ס'קוקט אויף א בוים טאנצט זיך אים אביסל, איז קלאטשט ער, קלאפט ער די הענט, איז דאס ירננו עצי יער. די די די רינה, די די שמחה, די התעוררות, די חיות פון די ביימער. דאס איז די חיות פון בעצרת על פירות האילן, דאס איז די חיות פון בעצרת וביום הביכורים וואס מען ברענגט ביכורים פון פירות האילן, וואס אין דעם איז כולל די לחם וואס איז אויך די סארט פירות אילן אזוי ווי מ'האט מסביר געווען, דאס איז די שמחה פון חג השבועות. אזוי ווי שטייט שמחת כשמחת בקציר, ס'איז דא א שמחה, פסח איז ווייניגער שמחה, שבועות איז שוין מער שמחה. מ'קען אויף דעם ארויף לייגן נאך א ציור, און דארט וועט האבן דא אזוי ווי א אגריקולטשרעל ציור, א באטעניקעל ציור פון צומח, פון צמחים, ס'איז דא אויך די ציור פון בין איש לאשתו, פון פון יחוד, פון זיווג, וואס מ'האט געטראכט א גאנצע צייט, און זאג איך נאך אז זיי האבן א גרויסע שייכות, נאך ממש זה על גבי זה, די קמח שעורים וואס מ'האט געברענגט פאר די מנחת עומר, וואס איז אזוי ווי מנחת קנאות. וואס ווייזט אויף די בירור וואס מ'דארף ווייזן ווען מ'רעדט לבירור כעסי מ'דארף ווייזן ווי עס האט נישט געזינדיגט די שכינה האט נישט געזינדיגט אנדערע ווערטער די ארץ די אדמה האט נישט געזינדיגט דאס איז דאך די זעלבע ממש די זעלבע זאך און נאכדעם וואס מען האט געהאט די שעורים, דאס איז מיט אנדערע ווערטער איז מברר די אדמה, דאס איז די קמח מנחת סוטה, דאס איז אזוי ווי א הכנה, און קען זיין כאילו, אין א געוויסע זין אין יעדע אין יעדע, ס'איז טאקע אזא זאך אז מען ווארפט אויף א חתן און כלה קלי פון שעורים, עס האט א שייכות מיט דעם, דעם ווייסט מען אז אז ס'איז א בתולה, ס'דא שטייט אין מסכת כתובות אזעלכע זאכן, ס'הייסט. יעדע יעדע יחוד דארף דאך האבן קודם א בירור, מ'דארף דאך מברר זיין אז ס'איז טאקע נישט געווען קיין קיין בגידה, אז ס'טאקע נישט דא, אזויווי מ'האט זיך גערעדט לעצטע וואך באריכות. דאס איז דאס איז שעורים, און דאס איז די מנחת קנאות, דאס איז די מנחת סוטה, נאכדעם וואס מ'טוט דאס אויף, איז דאך טאקע ראוי אזוי ווי ס'שטייט ווען ווען ס'איז טהורה היא דעמאלטס ונקתה ונזרעה זרע, און אוודאי אין אנדערע ווערטער וויאזוי ונזרעה זרע, ס'קומט דאך נישט אליינס. ס'איז אויך אינטערעסאנט אז זרע, די לשון זרע איז באמת א לשון וואס די ערשטע מאל וואס מ'טרעפט עס איז באמת ביי די עצי השדה, שטייט עץ פרי אשר זרעו בו למינהו יא די ווארט זרע ביי די מענטש שטייט אפילו נישט אין פרשת בראשית לשון זרע און עס קומט פון דארט און זאגן זרע שטייט שפעטער אין תורה שכבת זרע, עס קומט פון זריעה, זריעה איז דאך א לשון פון עבודת השדה, דאס הייסט אז די זאך פון זריעה, די זאך פון אז ס'וואקסט ארויס פון א מענטש, פון א מענטש א צווייטע מענטש, יא עס מאכט א יחוד, ער מאכט איז מזריע אין זיין אין זיין ווייב, עס מאכט פון אים א נייע מענטש, דאס איז א, אין דעם איז א מענטש אזוי ווי א בוים, עס איז דאך די די ערשטע לעוול פון חיות וואס האט אזא כח הזריעה איז די בוים, און די מענטש איז אויך האט אויך אזא כח. אין אנדערע ווערטער, פונקט אזוי ווי מ'דארף מברר זיין א מענטש אז די אישה אז זי האט נישט געזינדיגט, אז כנסת ישראל האט נישט געזינדיגט, נישט בוגד געווען בבעלה, אזוי איז דאך כאילו די אדמה דארף מען מאכן א בירור אז זי האט נישט בוגד געווען פאר דעם די חטא עץ הדעת, ס'איז אלעס די זעלבע זאך, אזוי ווי אזוי ווי די אישה, די חווה איז כאילו בא נחש על חווה, זי איז בוגד געווען בבעלה, און וועגן דעם די זעלבע האדמה ארורה האדמה בעבורך, די אדמה איז אויך בוגד בבעלה, ווייל ס'גייט נישט ארויס וואס מ'לייגט איר אריין יא קוץ ודרדר תצמיח לך הייסט כאילו די אדמה איז בוגד אין די אין די מענטש אין די אין די כביכול אין די אייבערשטע די אייבערשטע געבט רעגן און ס'קומט ארויס עפעס אנדערש איך לייג אריין חיטים און איך בין זורע חיטים און ס'קומט ארויס קוץ ודרדר דאס הייסט ס'איז א בגידה דאס הייסט ס'איז אזוי ווי א ממזר און א גרויסע די גאנצע ענין וואס מ'ברענגט קמח אין אנדערע ווערטער מ'ברענגט מנחת עומר, ס'איז דאך מנחת עומר אז כדי שיתברכו תבואה שבשדה, דאס הייסט אז ס'זאל נישט זיין קיין חיטים, פון דעם דער אריז"ל זאגט אז א גרויסע ענין פון די מחצדי חקלא איז צו אראפשניידן די קוצים, אין אנדערע ווערטער מברר צו זיין די בגידה פון די אדמה, די בגידה פון די פון די פון די נקבה פון די פון די פון די פון די שכינה, ווייל ס'געבט עפעס ארויס כאילו עפעס כאילו ס'געבט ארויס מ'לייגט אריין איין זאך ס'קומט ארויס א צווייטע זאך, יא יא ואנכי זרעתיה לי בארץ ואנכי נטעתיך שורק כולו זרע אמת, אזויווי ישעיהו זאגט אין זיין משל פון די כרם און ויקו לעשות ענבים ויעש באושים איך וויל איך פלאנץ אן ענבים עס קומט ארויס באושים וואס איז דאס דאס איז א בגידה דאס איז א דאס איז ממש א ציור פון די אישה וואס איז בוגד בבעלה וואס איז נאכדעם וואס מ'מאכט מברר די אדמה מ'איז מתפלל אז ס'זאל נישט מאכן באושים אז ס'זאל וואקסן גוט אלעס און און די וועלט עס וואקסט גוט די נשמה ס'וואקסט גוט ס'איז ווי א מענטש ארבעט א זריעה כדומה אלע עבודת האדם אזוי ווי א זריעה און די וואקסן דאס איז שוין אזוי ווי מ'האט לאדם מערכי לב ומה' מענה לשון ס'וואקסט ארויס. ווען ווען ס'קומט ווען ס'וואקסט ארויס וואס מ'האט געמיינט, דאס איז דאך די געוואלדיגע שמחה, דאס איז די שמחת היחוד, דאס הייסט ונקתה ונזרעה זרע, דעמאלטס איז ער מתייחד די איש עם אשתו, און פון דעם איז ונזרעה זרע, פון דעם קומט ארויס א תורה, פון דעם קען מען זען אז נאכדעם וואס מ'מאכט די עבודה פון חג ה פון י"ג ברירה, פון י"ג נפה, פון די שעורים, פון די שבעה שבועות, שבעה מזוקק שבעתיים, דעמאלטס מאכט מען בהקריבכם מנחה חדשה לה'. און אויף דעם זאגט מען מזמור שירו לה' שיר חדש כי נפלאות עשה שירו לה' שיר חדש שירו לה' כל הארץ צוויי מזמורים וואס זאגן ענליכע זאכן ס'איז דא א שיר חדש וואס הייסט א שיר חדש א נייע יחוד ס'איז דא נייעס אויף די וועלט נייעס אויף די וועלט איז אז די אישה די אדמה די ארץ האט נישט געזינדיגט די ארץ געבט ארויס וואס מען האט געזאגט און דעמאלטס איז ממש די פסוק אין ישעי' וכל עצי השדה ימחאו כף וואס שטייט פארדעם שטייט כן יהי' דברי אשר יצא מפי לא ישוב אז ער האט פארהאן אביסל פריער, אזוי ווי אזוי ווי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמים ושמה לא ישוב כי אם הרוה את הארץ והולידה והצמיחה כן יהי' דברי אשר יצא מפי לא ישוב אלי ריקם כי אם עשה את אשר חפצתי דעמאלטס דעמאלטס זאגט דער פסוק זאגט דער נביא כי בשמחה תצאו וכל עצי השדה ימחאו כף ס'איז אנדערע ווערטער דעמאלטס ווען דער רעגן וועט זיין ריכטיג. אויב איז דער רעגן, דאס הייסט, אזוי ווי די דבר השם, דאך דער עיקר שורש הבגידה וואס אונז רעדן, אונז ווילן דאך זאגן אז עס מיינט די שכינה און קודשא בריך הוא, וואס מיינט עס? ס'איז דאך דא דברי אשר יצא מפי, דער אייבערשטער האט געמאכט די וועלט בראשית בדבר השם שמים נעשו, און די וועלט זעט נישט אויס אז עס טוט, אזוי ווי איינער איז, ויקו לעשות ענבים ויעש באושים, דער אייבערשטער האט געזאגט ואנכי נטעתיך לי בארץ, און און ס'קומט נישט ארויס, די מטרה, די כוונה אלהית קומט נישט ארויס אין די וועלט. און אויף דעם האט דער נביא אויסגעלערנט ישעי' הנביא אז ס'איז די אמת אז עס קומט אויף די לא ישוב אלי ריקם לא מחשבותי מחשבותיכם עס זעהט ענק אויס אז עס קומט נישט ארויס אבער עס קומט ארויס דאס איז די בירור פון די מנחת סוטה וואס זאגט אז באמת לאמיתו של דבר ווען זי שווערט פארן כהן קומט עס ארויס און דאס וואס ס'איז דא מים המרים אזוי ווי די וואסער האט זיך נישט טוט נישט ריכטיג דער רעגן וואס קומט אראפ איז נישט ריכטיג דאס איז נישט אמת דאס איז ווי עס זעהט אויס באמת און דעמאלטס טאנצן די עצי השדה, דעמאלטס קומט די שדה, קומט די ארץ, און ס'טאנצט ביז אין הימל טאנצט עס, ישמחו השמים ותגל הארץ, שטייט אין די זעלבע מזמור אין תהילים, די הימל און די ערד טאנצן צוזאמען ווייל ווייל ס'איז אז ירננו עצי יער, דעמאלטס ברענגט מען מנחת ביכורים, דעמאלטס ברענגט מען מנחה חדשה, דעמאלטס וואס מען זעט זייער אינטערעסאנט אז די אז ירננו דעמאלטס זאגט מען שירה די עיקר שירה די איינציגסטע שירה אונז האבן גערעדט אבער למעשה אונז זאגן עס שוין אונז זאגן עס שוין פסח אבער ס'איז קלאר אז פסח דעמאלטס איז מתחיל בגנות דעמאלטס אונז האבן געלערנט כסדר פסח איז נאכנישט קיין שמחה שלימה ס'איז אזוי ווי אלע ישראל חוגגים פארטייעך מען ארבעט נאך. און וואס זאגן אונז ביי די הגדה של פסח ארמי אובד אבי, ווי איז די אמת'דיגע ארמי אובד אבי, ווי זאגט מען אמת'דיג שירה, ווען איז אמת'דיג שירה חדשה, פסח איז שירה חדשה, מ'קען זאגן בחינת חולין, ווען מ'איז מתיר חולין לחולין, ווען מ'איז מתיר חדש פאר חולין, ווען מ'איז מתיר חדש לקודש, ווען מאכט מען די ריכטיגע חדש, שירה חדשה, דעמאלטס איז עס חג השבועות, און דעמאלטס קומט די איד צו די כהן, וואס איז די כהן? די זעלבע כהן וואס די אישה קומט צו מיט איר מנחת שעורים, די זעלבע כהן וואס והניף הכהן די מנחת העומר. קומט די איד צו דער כהן, ער זאגט, הגדתי היום לה' אלקיך כי באתי אל הארץ, כ'בין געקומען צו דער ארץ ישראל, און ס'וואקסט שוין ארויס פון דער ארץ ישראל, פון דער ארץ, וואקסט שוין ארויס עצים, און עץ פרי, עושה פרי וואקסט שוין ארויס. און איך זאג אויף דעם ארמי אובד אבי, וירד מצרימה און אזוי ווייטער, און מ'לייגט אראפ, עס איז אינטערעסאנט, וואס שטייט אין ארמי אובד אבי, וויאזוי פון יעקב אבינו, פון איינס איז געווארן צוועלף, פון צוועלף איז געווארן זיבעציג, און פון די, אין אנדערע ווערטער, פון די נקודת האמת וואס מען האט נוטע געווען יעקב אבינו איז דאך די זרע אמת וואס מען האט נוטע נטעתיך בארץ,

לא חטאה האשה, אז ונקתה ונזרעה זרע, און דעמאלטס איז ער אנגעקומען די נעקסטע טאג איז ער אנגעקומען צו אילימה ושם, שתים עשרה עינות מים ושבעים תמרים אזוי ווי יעקב אבינו האט געהאט צוועלף קינדער און זיבעציג אייניקלעך זיבעציג יוצאי ירכו, אזוי ווי עס איז דא שבעה שבועות פון פון ספירת העומר צען מאל זיבן איז זיבעציג, דעמאלטס קען מען ברענגען א מנחה חדשה דעמאלטס איז געזאלט דאס איז די טאג פון יעקב אבינו אזוי ווי עס איז דא פסח כנגד אברהם סוכות כנגד יצחק שבועות כנגד יעקב, דאס איז דער טאג פון יעקב אבינו דאס איז דער טאג וואס די עצי השדה ימחאו כף וואס דער יעקב אבינו טאנצט אזוי ווי יעקב אבינו און די תורה וואס איז מרמז מרומז אין יעקב אבינו איז א לעבעדיגע תורה ס'איז א בליעדיגע תורה ס'איז א תורה פון ביכורים תורה פון מנחה חדשה פון מנחת ביכורים דעמאלטס זאגט מען שירו להשם שיר חדש וואס אויף דעם האבן מיר באמת געווארט מ'זאגט פסח ונאמר לפניו שירה חדשה

אזוי ווי די דמיון אלעמאל אין תהילים און אין ירמיה און אין נביאים זענען והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו יתן בעתו דאס איז א תלמיד חכם וואס האט זוכה געווען צו תורה נישט אזוי ווי תבואה וואס וואקסט יעדע יאר וואס איז אין גזעו מחליף און אזוי ווייטער נאר תורה וואס איז ס'וואקסט און ס'האלט ועל יובל ישלח שרשיו און פון דעם עץ אזוי ווי ס'שטייט אין דניאל פון דעם עץ איז נהנה פון די גאנצע וועלט תחתוהי אונטער די עץ איז דא די צל פון אלע בהמות און אלע חיות אלעס קען לעבן אונטער די עץ אונטער די שאטן אונטער די פירות פון די עץ התורה אמת המים עוברת תחתיך כן יהי רצון.